משיחת זאת חנוכה תשל"ה.
נאך יעדער דבר טוב וואס איז תלוי בזמן און דערנאך ענדיגט זיך דער זמן און מען דארף ווארטן א משך זמן ביז דאס וועט קומען נאכאמאל, בדוגמא ווי דאס איז אין מועדים וימים טובים, אנהייבנדיג פון שבת דמקדשא וקיימא. איז דאך דערנאך דארף מען דאך ווארטן די זעקס טעג שבינתיים ביז דעם שבת הבא שלאחרי זה, ועל דרך זה בימים טובים כל הענינים וואס קומען מזמן לזמן, איז דאך אט דעמאלט וויבאלד אז דאס איז א ענין וואס טיילט אויס אט דעם זמן פון זמן שלפניו און משלאחריו. ווי שבת איז דאך אויסגעטיילט למעליותא פון ערב שבת און פון מוצאי שבת, איז דאך פארשטאנדיג אין טבע בני אדם מצד עצמו מצד הבריאה אז דאס דארף מעורר זיין בשעת ס'ענדיגט זיך דער זמן א געגועים צו דעם ענין וואס ער גייט אוועק צוזאמען מיט דעם שבת. ועל דרך זה בנוגע לכל שאר העניינים התלויים בזמן און קומען דערנאך נאכאמאל כולל אויכעט ימי חנוכה. וואס דער ענין פון געגועים איז דאך ניט אויף מער ניט אויף מצער זיין חס ושלום א אידן ער זאל בענקען ללא כל תועלת, ווארום לכאורה די געגועים וועלן דאך ניט ממהר זיין אז דערפאר וועט עס קומען

איז דאך דאס נישט סתם א דרישה זאל בלייבן במחשבה בעלמא און דאס זאל גאר ניט מאכן קיין שינוי, דער סדר איז ביז עס זאל אויכעט אראפקומען פון מחשבה אין דיבור ביז אויב ס'איז נאר דא א מעגליכקייט אן אפשריות אויכעט במעשה וואס דערפאר איז דאך אויכעט.

וואס איז פארבונדן מיט מלוה מלכה מיט די גאנצע אריכות אין שולחן ערוך, ביז אז מען האט א סימן מיוחד אויפן ענין פון מלוה מלכה, און ווי מ'איז דארטן מסביר אז מען האלט שוין לאחרי השבת, און אף על פי כן שטייט ער אין דער פעולה און דער עבודה און די עניינים וואס זיי תוכנם איז אויף באלייטן דעם ענין פון שבת.

איז דאך דא דער ענין פון איסרו חג. על דרך זה בנוגע לפורים איז דאך אויכעט דא דער מנהג ישראל, וואס מנהג ישראל תורה הוא אז סעודת פורים דארף דאך זיין ביום הפורים לאחרי חצות ואחרי מנחה, איז מנהג ישראל וואס איז כמעט יעדער טוט אזוי אז מען ציט עס אריין אין די לילה שלאחרי יום הפורים. וואס דאס איז דאך דא אפילו אט א דארט וואו מען פראוועט שושן פורים איז דאך דארט קען מען נישט פארענטפערן אז די אז די געגועים פון פורים דריקן זיך ביי אים אויס דורך דעם וואס בשושן פורים איז דאך אויכעט זאגט מען נישט קיין תחנון מיט נאך עניינים וואס דער רמא ברענגט וואס דאס קומט אלס א המשך צו ימי הפורים פון פרזים בלייבט דאך אבער די שאלה וואס איז אין מוקפים, וואס דארטן פראווענט מען בחמישה עשר באדר, איז דאך אויכעט דא כאמור דער מנהג ישראל אז מען ציט אריין די סעודת פורים אין די לילה שלאחרי זה, וואס על פי זה קומט דאך אויס א מאדנע זאך אז ביי חנוכה געפינט מען נישט דעם גאנצן ענין, נישט ס'איז דא דער ענין פון איסרו חג, נישט ס'איז דא דער ענין דער חלק פון סעודה וכיוצא בזה וכו'. מיט וואס קען מען אריינציען ס'איז דאך נישט קיין ענין פון מחדש זיין עניינים ומנהגים וכו' בשעת מען האט אויף דערויף נישט קיין מקור, איז אבער דא אין דערויף דער ענין הכי פשוט, און דאס איז דער ענין פון ונשלמה פרים שפתינו.

וויבאלד אז ער זאגט אין מדרש אז משה רבינו האט מצטער געווען וואס וועט זיין אזוי קרבנות מכפר און וואס וועט זיין משחרב בית המקדש האט אים אמר הקדוש ברוך הוא מיט דעם וואס ס'איז דא דער ענין פון הלכות הקרבנות איז דאך אט א דעמאלט ווערט דאס ונשלמה פרים מ'איז משלים און מ'באצאלט און מ'איז משלים דעם ענין הקרבנות

ווי אזוי קען ער מרווה זיין אנזעטיגן זיינע געגועים, זאגט מען אים אז ער האט א עצה לזה, אז אט א די געגועים דא קען ער מרווה זיין דעם צמאון און די געגועים ניט, ער בלייבט ביי זיי, כדי אז דערנאך בשעת ס'וועט קומען דער חנוכה שלאחרי זה וועט ער זיך קוים קוים קענען אויף דערויף דערווארטן.